איז מיר פארן ווייטער סיפורי מעשיות די מעשה פון די בעל תפילה וואס די הייליגע רבי דערציילט מעשה יוד בית האלט מען דף שין סמך גימל די קורצע פון פריער די בעל תפילה איז געגאנגען צו די מדינה פון די עשירים ער האט זייער רחמנות געהאט אויף די מענטשן וואס זענען געווען אזוי פארגלייבט אין געלט אז געלט העט זיי העלפן, און זיי האבן געמאכט א אינטערעסאנטע פירעכץ ביי זיי אין די מדינה איז געווען די סיסטעם, אלץ ווענדט זיך אין געלט, ווער ס'האט געלט דער איז חשוב, און ווער ס'האט נישט קיין געלט האט געהאט א פנים ביי זיי נישט ווי א מענטש. ווי א חיה, ווי א פייגל, און ווער ס'האט אסאך געלט דער איז שוין א מלאך, און ווער ס'האט גאר אסאך געלט ער איז שוין לויט זייער פארקרומטע דעה א גאט. און די גיבור, דער רבי פארציילט אז ס'איז דא א גיבור וואס ער גייט ארום אין די וועלט און ער גייט איינעמען מדינות, און דער גיבור האט גארנישט געוואלט, נאר געוואלט איין זאך, וואס האט דער גיבור געוואלט יצחק? הכנעה. ער האט נישט געזוכט. ער האט נישט געזוכט צו שלעכטס טון פאר יענעם, ער האט געזוכט מען זאל זיך אונטערגעבן, און מוהרא"ש איז מסביר די מעשה אז עס גייט ארויף דער גיבור, דאס איז די מידת גבירה, ווען ס'קומט פונעם פונעם קעניג, דער גיבור וואס איז געווען ביים קעניג, דער גיבור ווען ער קומט צו א מענטש, ער קומט צו א מענטש מיט די גבירה, עס גייט אריבער אויף א מענטש שווערע טעג, שווערע צייטן, דער מענטש כאפט, כאפט פעטש, כאפט קלעפ, און ער ווייסט נישט וואס מ'וויל פון אים, דער גיבור וויל איין זאך, דער גיבור וויל הכנעה, הכנעה, זיך אונטערבייגן, מ'בייגט זיך אונטער, אז מ'האט הכנעה קען מען מיט יעדן איינעם דורכקומען, ס'איז א מורא'דיגע לימוד וואס דער רבי לערנט אונז דא אויס, ס'איז קודם בכלליות, ס'גייט ארויף אויף די אמונה הקדושה, אז א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער פירט אלעס, און ער איז אלעס, דעמאלס די גבירה גייט אוועק, די גאנצע זאך וואס קומט אויף א מענטש מיט די גבירה, גייט אויף אים איבער שוועריקייטן, דאס איז נאר ווייל ער וויל, מען וויל אויפוועקן דעם מענטש, ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא א באשעפער, דו מיינסט, דו קענסט, דו גייסט, דו טוסט, דו געבסט זיך א עצה, זאלסט וויסן ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא א באשעפער. און אזוי ווי א מענטש נעמט אריין די הייליגע אמונה, די ריינע אמונה, די אמונה הקדושה, די הייליגע אמונה, ער ווייסט די אייבערשטער פירט די וועלט, ער חזר'ט, ער חזר'ט יעדן טאג די אני מאמין, מוהרא"ש ברענגט אין די סידור,

אזוי האב איך מיך אויך צוגעוואוינט, איך פלעג עס זאגן אלס קינד, אלס בחור, אלע יארן פלעג איך עס זאגן נאכן דאווענען, האב איך צוגעוואוינט צופרי, און בפרט די ערשטע אני מאמין, דאס איז, דאס, דאס חזר'ט זיך, ווען איך זאג די אני מאמין'ס, אלע, אלע דרייצן אני מאמין'ס, אבער די ערשטע אני מאמין טייטש איך מיר אין אידיש, די טוסט אויך אזוי שמואליק? די קומסט פון ארץ ישראל, די קענסט לשון קודש גוט. איך קען אויך ברוך השם לשון קודש, אבער עס איז, איך זאג זיך עס אני מאמין, איך גלייב באמונה שלימה מיט א שטארקע אמונה שהבורא יתברך שמו, דער אייבערשטער געבענטשט זאל ער זיין, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, זאג עס, מען באקומט פרישע כוחות ווען מען זאגט עס, מען באקומט פרישע לופט, עס איז אזוי ווי א רעספירעיטער, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, דער אייבערשטער האט אלע באשאפן, און דער אייבערשטער פירט אלעס, א מענטש ווערט פארלוירן, וואס גייט זיין? וואס גייט זיין? וואס גייט? וואס גייט די נייעס? וואס גייט צו געשען? וואס גייט צו געשען? אפשר גייט עס געשען צו מיך? כ'ווייס נישט. וואס גייט? אפשר גיי איך חלש'ן? אפשר, אפשר, אפשר פיל איך נישט גוט? פון דעם אליינס ווערט מען שוואך. די גמרא רעכנט אויס אלע שטארקע זאכן וואס איז דא אין די בריאה, וואס דער אייבערשטער האט באשאפן אין די נעיטשער. און יעדע שטארקע זאך ווי ס' ווי ס'איז דא א זאך וואס ס'קען אים צוהאקן. א בארג איז א שטארקע זאך, אבער מיט אייזן קען מען עס צעהאקן, נעמסט א באמבע קענסטו צעהאקן, פייער איז א שטארקע זאך, וואסער לעשט עס אויס, יעדע זאך קען מען, יעדע שטארקע זאך אויף די וועלט, זאגט די גמרא, גוף קשה, מען איז א שטארקע מענטש, וויאזוי הייסט עס אין די בחורים שפראך, שטארקע מאסל, וויאזוי רופט מען א שטארקע מענטש, דא אזא.

ס'איז א דורכגייענדיגע זאך, יונגע בחורים גייען עס אדורך, כ'גיי זיין שטארק, קום הער, איך איך קען דיך אראפ לייגן, ס'איז אזאך וואס, געדענקסט אויך געוואלט אמאל, נישט אדורך געגאנגען יעצט, נאר האסט קיינמאל נישט געוואלט שמולי, קיינמאל נישט געוואלט זיין א א גיבור, הא? נישט געוואלט זיין א שומרים מעמבער, די גייסט טרעפן איינעם די גייסט אים אנרייסן די ביינער יענער די איין האק, איין האק אין נאז און פונקט אזוי ווי מ'קען זיך פראטעקטן, אזאך איז א איבערגייעכטס, גייט אריבער. אייבערשטער העלפט עס גייט אריבער נאכדעם מ'בלייבט ביי גוטע זאכן אבער די גמרא זאגט גוף קשה נו ווער קען צוקנאקן א גוף קשה שמואליק לערנסט דאך גמרא פחד מפיגו א שטארקע מענטש מיין עפעס א עפעס א צודרייטע מחשבה א מחשבה רעה א מחשבה זרה עפעס גייט געשען ער קען שוין נישט ער קען שוין נישט ארויסגיין פון בעט ס'איז דאך די היינטיגע די היינטיגע חורבן, געזונטע מענטשן, געלונגענע מענטשן, שטארקע מענטשן, טאלאנטפולע מענטשן, ער מוז גיין רעדן צו איינעם שטילערהייט עפעס, פארשרייב מיך עפעס א א פרעסקריפשאן, איך ווייס נישט, איך איך קען נישט איינשלאפן ביינאכט, איך האב א פחד, אפשר גייט איינער קומען, און אפשר גייט מען, און אפשר וואס?

אונז קוקט מען אן א העמד ווי א העמד, און איך בין די, זעהט דאס בין איך, מיין פינגער, די פלייש, דאס בין איך, צדיקים, די גאנצע גוף איז א העמד, איך בין די נשמה, די אייבישטער האט מיך אריינגעלייגט אין א העמד, איך קען שוין קוים ווארטן אויסטון דעם העמד, און צוריק גיין צו די גאנצע רבי איז געווען יונג, און ווען ווען האט די רבי געמאכט ספר המידות ווייסטו? אלס יונגל, אלס יונגל, פאר די חתונה. דער רבי האט חתונה געהאט ביי די דרייצן. דער רבי האט חתונה געהאט ביי די דרייצן. אלע צדיקים, נישט די הייליגע בני יששכר האט חתונה געהאט ביי די צוועלף יאר. צוועלף יאר. ער האט חתונה געהאט אן טלית אן תפילין. די הייליגע צדיקים אויסגעוואקסן קדושים וטהורים, ריין, זויבער. דער רבי האט שוין אלס יונגל, דער רבי האט געלערנט אסאך גמרא. דער רבי האט פארציילט פאר רבי נתן ווען ער איז געווען א קינד, ער האט געהאט זייער א טייערע מאמע, דער רבי האט געהאט א מאמע, דער רבי האט געזאגט אז ווען מ'וועט מזכיר זיין זיין נאמען זאל מען אים מזכיר זיין על שם אמו, רבינו נחמן בן פייגע, אלע פרעגן נו, וואס קען מען נישט זאגן בן שמחה, איז קודם כל זאג איך. וואס וואס באדערט דיך עס נישט אויף די הייליגע קדושת לוי? די קשיות האסטו נאר אויף ברסלב. הייליגע קדושת לוי, ווי זאגט מען לוי יצחק? הא? בן שרה סאשע? חב"ד זאגן אז ס'איז סאשע שרה, נישט קיין חילוק, אבער זאגסט דאך אויך אין די מאמע'ס נאמען, דארט באדערט דיך עס נישט. אויפ'ן רבי'ן איז דא קשיות. אויפ'ן רבי'ן איז דא קשיות. דער רבי האט געהייסן קומען אויף אומאן פאר ראש השנה, מ'האט געזאגט פאר'ן רבי'ן אנדערע צדיקים זאגן אנדערש.

דער רב'ס מאמע האט באקומען בירושה די הויז פון איר מאמע. דער בעל שם הקדוש האט געהאט צוויי קינדער, אדל מיט נאך א זון, אבער די הויז איז איבערגעגאנגען צו אדל, און אדל, די הייליגע צדיקת אדל האט געהאט דריי קינדערלעך. די הייליגע רבי ר' ברוך'ל פון מעזשביזש זכותו יגן עלינו, די הייליגע צדיק דער בעל דגל מחנה אפרים זכותו יגן עלינו, און פייגא די רב'ס מאמע איז אויכעט געווען אזוי, ווען אדל איז נסתלק געווארן איז איבער געגאנגען די הויז, זיי האבן געהאט אנדערע פלעצער, איז איבער געגאנגען די דירה איז איבער געגאנגען צו פייגא, די רבי איז געבוירן אין שטוב פון הייליגן בעל שם הקדוש. און די שטוב איז נישט ווייט פון ציון, ס'איז געווען אין מעזשביזש, נישט צו ווייט, נו, האט זי גענומען די קינד, פון א בעיבעלע, געלייגט דארט, געזיצן ביים ציון, ביים זיידנ'ס ציון, און געוויינט אלץ, און אויפגעוואקסן מיט אזא הייליגקייט, אויפגעוואקסן מיט אזא מאמע, מיט אזא, אזא משפחה, אזעלכע הייליגע צדיקים, הייליגע פעטערס, אלץ איז געווען תפילה, תפילה, תפילה, אמונה, תפילה, איז. זי האט אים אלץ געגעבן אפאר פרוטות. אפשר וועט ער קענען טון מיט דעם עפעס א גוטע זאך, עפעס טרעפן איינער וואס פארקויפט קיכערלעך. דער רבי האט גענומען די געלט, און וואס האט דער רבי געטון מיט די געלט? וואס האט דער רבי געטון מיט די געלט? דער רבי איז געגאנגען צו זיין רבי אין חדר, און געבעטן, אפשר קענסטו לערנען מיט מיר נאך א בלאט גמרא? איך וועל דיר באצאלן. און דער מלמד האט שוין נישט געקענט פארקוקן אזוי סאך, אלץ איז ער געגאנגען צום מלמד, אפשר קען דער מלמד, דער רבי האט פרובירט צו לערנען אסאך, פון אנפאנג האט ער נישט פארשטאנען, און האט אסאך געוויינט צום אייבערשטן, אסאך געוויינט צום אייבערשטן, ביז דער אייבערשטער האט געהאלפן, און ווען דער רבי האט געלערנט די הייליגע תורה, האט ער זיך אלץ אנגעצייכנט, שיינע זאכן, עצות, עבודת השם, עצות פאר אמונה, זאכן וואס מאכט פארלירן אמונה, עצות פאר אמת, זאכן וואס מאכן פארלירן, וואס מען פארלירט אז מען זאגט שקר, אזוי איז געווארן ספר המידות, ספר המידות. ווען דער רבי האט עס איבערגעגעבן פאר זיינע תלמידים, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד רבי נפתלי, מיין ליבע חבר, מיין הארציגע חבר, מיין ליבע חבר, מיין הארציגע חבר, די ספר האט מיך געמאכט פאר א איד. ספר המידות האט מיך געמאכט פאר א איד. איך זאג פאר אלע בחורים וואס זענען אריינגעקומען אין ישיבה, סיי די פרישע די פרישע תלמידים און סיי די תלמידים וואס לערנען שוין דא, מאכטס ענק א שיעור אין ספר המידות, א שיינע ספר. א יונגל פארשטייט עס. ליקוטי מוהר"ן דארף מען אויכעט לערנען אבער דאס דארף מען שוין זוכה זיין, מ'דארף אסאך זאגן ווילאנג מען פארשטייט עס אבער ספר המידות, זייער שיינע ספר. עצות אויף יעדע זאך אין לעבן. רבי נתן האט געשריבן אן הקדמה, און רבי נתן שרייבט אין די הקדמה, א קליינע ספר, אבער ס'איז נישט דא א זאך וואס א מענטש דארף אן עצה זאל נישט טרעפן אין דעם ספר. ממש א כל בו. און דער רבי האט געוואלט מ'זאל עס דרוקן אין קליין. און אינטערעסאנט, מוהרא"ש האט יעדע זאך וואס דער רבי האט געזאגט געפאלגט, ווייל מוהרא"ש איז געווען זייער אקעגן לערנען אין קליינע ספרים. מוהרא"ש פלעגט אריינקומען אין ישיבה זען בחורים מיט קליינע חומשים'לעך קליינע סידורים, מוהרא"ש פלעגט, א, וואס טוסטו? האסט געזונטע אויגן, דו מאכסט דיר קאליע דיינע אויגן? דו שטרענגסט דיך אן מיט קליינע אותיות? באלד וועסטו דארפן גיין קויפן גלעזער, נאכדעם די נאמבער גייט ארויף העכער העכער העכער, באלד וועסטו שוין נישט קענען זען אן גלעזער. נעם שיינע גרויסע משניות'לעך, נעם א שיינע גרויסע ג-, היינט איז דא שיינע ספרים, נעם א גרויסע תהלים, דארפסט זאגן אין א פיצעלע. איינציגסטע ספר וואס מוהרא"ש האט געדרוקט אין קליין איז ספר המידות. אבער דער רבי האט געוואלט מ'זאל עס קענען האלטן אין טאש? דער רבי האט געוואלט, שמואליק האסט עס אין טאש? לאמיר זעהן, ווייז. אה. האט עס אין די קאר, שמואליק ער לערנט ספר המידות, ער רוהט זיך נישט אן ספר המידות. ער דרייווט, ער האט אזא פרנסה, ער דרייווט אנשים מכובדים, נישט סתם מענטשן וואס צאלן זיבן דאלער פאר א טריפ, מענטשן וואס ס'איז דא עשירים וואס האבן אזוי סאך געלט, ווייסן נישט וואס צו טון מיט די געלט. וואס זאל איך טון מיט די געלט? דרייוו מיך. קענסט נישט אליינס פארן? יעדער מענטש וויל דאך האבן א אייגענע קאר, ניין, דרייוו מיך. דאס איז די סטייל. יא, אויב מען האט מער געלט, דרייוו, דרייוו מיך, טראג מיך. און דא האסטו געלט, שא, האט ער אלץ אין די קאר, א גאנצע ספרים סטאר, א גאנצע, אלע ספרים פון רבי'ן, און ער לערנט ספר המידות, ענדיג די ספר. יעדער בחור'ל קען זיך מאכן א שיעור אין ספר המידות, מען לערנט בערך זעקס דפים,

ס'איז דא א גאנצע בויגן, א לאנגע פעיפער איינגעדרייט אין צוויי, מ'נעמט אסאך אזעלכע בויגנס און מען נייעט עס צאם. ס'איז געקענט א צייט. דער רבי האט דאך געהאט איבער צוויי הונדערט בויגן, נישט צוויי הונדערט פעידזשעס. צוויי הונדערט בויגן, איך ווייס נישט וויפיל ליגט אין א בויגן, אין א. צוויי הונדערט בויגן אויף רפואות. דער רבי האט עס נישט געוואלט איבערגעבן. אזוי ווי חזקיהו המלך, די חזל זאגן חזקיהו המלך האט האט באהאלטן ספר, ס'איז געווען א ספר רפואות, יעדע מחלה, למשל קאראנע, קאוויד ניינטין, ס'איז געשטאנען דארט. ווייס צו קאראנע, צו קאוויד ניינטין, צו טשייניז וויירוס, וויאזוי מ'רופט עס אן. איז געשטאנען דארט וואס די רפואה איז. חזקיהו המלך, אזוי גרויס, די די חזל זאגן אויף אים, די דור, ווען די דור וואלט ווען געווען ראוי, ער האט געדארפט זיין משיח, עס האט שוין יעדע דור איז דא איינער וואס דארף זיין משיח, אבער אז די דור איז נישט ראוי, גייט עס ווייטער, נו, קומט א צווייטער משיח, אבער ער איז געווען משיח, ער האט געדארפט זיין משיח. האט ער באהאלטן ספר רפואות, והודו לו חכמים, די חכמים האבן געזאגט, האסט גוט געטון, פארוואס? ער האט געוואלט מען זאל בעטן דעם אייבערשטן. געוואלט מ'זאל בעטן דעם אייבערשטן. אז דו'סט האבן יעדע זאך א תירוץ, גייסטו נישט בעטן דעם אייבערשטן. געוואלט מען בעטן דעם אייבערשטן. אבער פחד, האט דער רבי געגעבן עצות. וואס זאגט דער רבי פחד? לאמיר נעמען איין זאך, מיט דעם גייט מען היינט רעדן. פחד. סגולה לבטל הפחד, לזכור אברהם אבינו. דער רבי. איינער האט פחדים, כ'האב א פחד פון א גנב, כ'האב א פחד אפשר גיי איך חלש'ן, כ'האב א פחד צו גיין אין א עלעוועיטער, אפשר גייט אראפפאלן די שטריק, כ'ווייס נישט. איך האב א פחד צו גיין אין מקווה, אפשר גייט אריינגיין וואסער אין מיין מויל. איך האב פחד צו גיין שווימען, אפשר גיי איך אריינפאלן אין וואסער. כ'האב א פחד צו גיין אויף א ערעפלעין, יוי, אפשר גייט די ערעפלעין אראפפאלן, כ'האב א פחד צו זיין אין א הויז, אפשר די הויז גייט צוזאמפאלן, דער רבי זאגט, סגולה לבטל הפחד, לזכור אברהם אבינו, דער רבי זאגט על ידי בטחון תנצל מפחד, דער רבי זאגט אז דו'סט געבן צדקה, וועסטו מבטל זיין פחד. דער רבי זאגט, סגולה לבטל את הפחד, זאגן השם צבקות, אשרי אדם בוטח בך. און איך זאג ענק, נעמטס די ערשטע אני מאמין, און חל יעדן טאג, זאג אני מאמין, אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים, די אייבערשטער ער האט חלאי ביסט א קאמפאוזער, מאך עפעס א גוטע ניגון אויף די ערשטע אני מאמין, נו. אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים די אייבערשטער באשאפן און פירט אלע ער פירט אלעס והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים נו וואס דארף איך מורא האבן? נו וואס דארף איך מורא האבן? אפשר גייט וואס? אפשר גייט קומען א מלחמה? די אייבערשטער מאכט עס כ'על בעטן די אייבערשטער די אייבערשטער זאל מיך וואטשן אפשר גייט וואס? אפשר גייט אפשר גיי איך כאפן א הארץ אטאק? הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל זיין געזונט און שטארק אפשר וואס? נו? ווער וויל אריין טשעקן דא? ווער וויל אריין אריין לייגן עפעס אין די שיעור? אפשר גייט? אפשר גייט? נו? אפשר? זאג עפעס א פחד, נו? שימי. אפשר גייט? כ'האב הנאה פון שימי. ס'דא פאר אזעלכע בחורים אין ישיבה וואס ווילן א וואס וואס לעבן אויף די שיעור. שימי האט א שטארקע פחד זאגט ער, אפשר גיי איך נישט חתונה האבן?

כ'הער נישט. וואס שטייט אין די, וואס שטייט אין די פרשה די וואך? יצחק מיט רבקה קען נישט האבן קיין קינדער. די דאקטער האט געזאגט אז ער קען נישט האבן קיין קינדער. אויך בתואל מיט לבן האט געטראגן צו אלע גרעסטע מומחים קען נישט האבן קיין קינדער. קען נישט האבן קיין קינדער. נו וואס האבן זיי געטון? שיע.

וואס וואס עפעס גייסטו אהין פרעגט ער מיר איך א שטארקע קשיא וואס עפעס גייסטו אהין מיין איך וואס גייט מען רעדט דברים פשוטים איך מיין סתם רעדט פון פון אייבערשטער פון איך טאקע אזוי וואס גייסטו אהין ביי די וועלט איז אזוי אה דו דארפסט קענען עפעס האסט עפעס א גוטע געדאנק אויף די וואכעדיגע סדרה האסט עפעס א כאפ האסט עפעס א קלער האסט עפעס א דערהער האסט עפעס א געב מיר א גוטע ווארט יאסי נו האסט עפעס א א חקירה, אקעי א חקירה, האסט עפעס א, האסט עפעס א, א נו? ווי הייסט עס נו? א פשט? פשטל? עפעס א, שמואליק וויאזוי זאגט מען עס, דא קומט זיך נישט ישראל, עפעס א, א וואס? א חלות? א וואס? וואס דארף איך?

לערנסט חומש? לערנסט חומש? יא, איך האב א שיעור אין חומש. דאס איז די ערשטע שיעור וואס איך פארלאנג פון אלע, וואס איך פארלאנג פון אלע תלמידים דא אין ישיבה. אסאך בחורים זענען אריינגעקומען דא, איך וויל נאכאמאל, שמולי, איך וויל נאכאמאל דערמאנען וואס די ישיבה איז, איך מיין וואס.

חשובע בחור, א מצוין, האסט מעביר סדרה געווען? יא? פאסט דיך נישט, הא? האסט מעביר סדרה געווען? איז די ערשטע שיעור וואס איך פארלאנג פון אלע בחורים, יעדן טאג נעם א חומש, ווארט נישט ביז פרייטאג, ווארט נישט ביז פרייטאג, קוק אריין אין שלחן ערוך הלכות שבת, אורח חיים סימן רפ"ה סעיף ג. מיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור. סימן רפ"ה הייבט אן דער מחבר חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום. א ירא שמים יוצא אויך זאל צולייגן רשי. תרגום מיט רשי. וואס מיינט עם הציבור? סעיף ג', מיום ראשון ואילך פון זונטאג נקרא עם הציבור. פון זונטאג. און די משנה ברורה זאגט אויפן פלאץ אז די הייליגער גאון, די ווילנער גאון, האט אזוי געטון. די גאון איז געווען זייער גרויס. די גאון איז געווען זייער גרויס. יעדן טאג זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, מיטוואך ביז חמישי, דאנערשטאג ביז שישי, פרייטאג ביז שביעי און שבת ענדיגט זיך די סדרה. וואס שטייט די וואך אין די סדרה? אז דו'סט לערנען חומש דאס וועט זיין דיין גרעסטע התחזקות ספר, דיין גרעסטע טרייסט, וואס האט יצחק געטון? אפשר גיי איך נישט האבן קיין קינדער? שימי פרעגט, אפשר גיי איך נישט, מען רעדט פון פחדים, אפשר גיי איך נישט קיין חתן ווערן? איך האב עס אויך געטראכט אלס.

איך מוז דערמאנען איך טרעף עפעס א מענטש וואס האט מיך געזען דעמאלטס ביי די אכצן אדער זיבעצן טראכט איך אוי וויי וואס וויל ער קען נישט חתונה האבן ער קען נישט חתונה האבן און נישט נאר דאס איז עה איינער זאגט מיר אין ישיבה אזוי געדראכטינג ווייל איינער איז אריינגעקומען יעצט פרעגן ווער ווער הייסט יואל רוט

און כ'האב געהאט א חברותא און מיר אויפגעשטאנען שוין פארטאגס צוויי ליל שישי און מ'האט געלערנט און מיין קאזין זאגט מיר אז איינער קומט דא קוק כ'בין א משוגע האב עס געווארפן בקיצור געטון אזעלכע נארישע זאכן און ווען איך וואק דורך יענע מענטש טראכט איך אוי אה ברוך השם שטייט מיין שווער איז נישט געקומען קוקן ישיבה סאו מ'האט אנגעטראגן מ'האט אים געזאגט אז א וואוילע בחור שוין וואס קען מען טון איך מיין כ'בין א וואויל אינגערמאן אבער האב איך מיך איינגעפונען אין ברסלב שוין. אבער ער פרעגט זייער גוט, רבי נתן, ער פרעגט זיך א מורא'דיגע קשיא דא. מ'רעדט זיך פון פחדים, איך זאג די בחורים זאלן זאגן אלע סארטן פחדים וואס קאכט זיך אין א מענטש. אפשר גיי איך נישט חתונה האבן? זייער אסאך בחורים טראכטן עס. אפשר גיי איך נישט חתונה האבן? אפשר גיי איך נישט האבן קיין קינדער? אפשר גיי איך יא חתונה האבן אפשר גייט זיך נישט אויסארבעטן?

צו וועם זאל איך מיך ווענדן? אדער ווער רעדט נאך אז איך ווייס מיין טאטע האט מיר געזאגט דו העסט נישט קיין חתן ווערן פאר דו העסט גיין ארבעטן און דו העסט אוועק לייגן געלט און דו העסט האבן גענוג געלט זאגט מיין טאטע איך האב נישט קיין געלט חתונה צו מאכן דא קוק אהער דו העסט גיין ארבעטן בפרט ביי מיידלעך דו האסט גענדיגט סקול העסט גיין אין א אפיס פאר צוויי יאר העסט אוועק לייגן זעכציג זיבעציג אכציג ניינציג טויזנט דאלער נאכדעם קענסטו חתונה, וואס איי טאטע איך דארף נישט גארנישט, וואס דארף איך גיין ארבעטן, איך דארף נישט גארנישט. פרעג פרעג א בחור, פרעג א מיידל, וואס ווילט עטס? וואס ווילסטו? וואס ווילסטו א בענד ביי די חתונה, וואס ווילסטו? פלאוערס פאר אפאר שעה, אונז האמיר דא א חתונה זאל נעבן די ישיבה. איך קום ביינאכט, אסאך מאל קום איך דאווענען מעריב דא ביינאכט, שפעט ביינאכט. קומט אויס אז מען גייט אהיים, און זיי ענדיגן שוין דא די מצוה טאנץ די חתונה. ס'זענען דא די זייטיגע טירן דא ווי די גוים קומען און דארפן אפפאקן, אדער די די די קאמפאני וואס דארפן אהיים נעמען זייערע שיסלען פון די בלומען, זיי כאפן עס אן, טראסקען עס ארויס אינדרויסן אין גארביטש, טויזענטער טויזענטער דאלערס בלומען, פאר אפאר שעה, אפאר שעה, די די די ארבעטער האבן נישט קיין צייט, זיי גייען נישט צוריק שלעפן בלומען יעצט, דאס איז גארביטש. כאפן עס דארף אבער די כלים די די די וואזעס נו די וועז אין די אלע סטענדס כאפן עס אן שמייסט עס האט זעט מען אלס די בלימען אויפן גאס נעבן די ישיבה דארף מען אלס אכטונג געבן זיך נישט אויסגליטשן דאס איז פון די חתונה זאל דא טויזנטער טויזנטער דאלערס דו וואלסט שוין געקענט חתונה האבן א יאר צוריק אבער מען האט נישט געהאט געלט פאר דעם מען האט נישט געהאט קיין געלט איך ווייס נישט וואס עס קאסט ארעינדזשמענט וואס קאסט ארעינדזשמענט פאר פאר איך דארף פרעגן די אלע וואס קענען זיך אויס אין אין נו וואס קאסט ווער קען ווער קען פרייזן הא שימי דיין ברידער מאכט דאך עס וואס קאסט ארענדזשמענט פאר פאר חתונה וואס קאסט דאס טויזנט טויזנט טויזנט דאלערס טויזנט דאלערס שימי איך מיין איני אדער נעבעך איך ווייס ער האט זיך איינגערעדט ער האט געלט דער טאטע האט זיך איינגערעדט ער רעדט איין ער רעדט איין און ער מיינט אז יעדער גלייבט אים, ער ווייסט נישט וואס מען רעדט. גייסט א חתונה? עטס גייטס אמאל צו חתונות בחורים? קומט דאך אויס אמאל זיין ביי חתונה? זעץ זיך אראפ אין א זייט, איידעלערהייט, שטילערהייט, און פרוביר נישט אונטערצוהערן יענעם שמועסן, אבער דו וועסט כמעט יעדע טיש וועסטו עס הערן. פו, וועסטו הערן די ווערטער וואס איך זאג דיר דא פאראויס? וואס איז מיט אים?

קעיק, קעיק, ס'הייבט אן צו פארן גרעיפ דזשוס, ס'הייבט אן צו פארן אייער קיכל, ס'הייבט אן אריין צו קומען די וועיטערס מארשירן אריין, הערינג, די פינקע הערינג, די ווייסע הערינג, די די די די אויליגע הערינג, שמאלץ הערינג, מאטיאש הערינג, שטיגליץ הערינג, און ס'טוט זיך, און, העי, דער עולם, גיב מיר אהער, גיב מיר אהער, גיב מיר אהער די שטיגליץ, גיב מיר אהער די אייער קיכל, פע, וואס איז מיט אים? וואס איז מיט אים? וועמענס חשבון? ער איז דאך א גנב! ער האט דאך ביי מיר געבארגט געלט! דאס וועסטו הערן? ביי א שמחה! דאס וועסטו הערן? דאס טייטש דער מענטש ער מאכט א שמחה, ער, און ס'קומט נאך אריין טשולנט, און ס'קומט אריין גאלע, און ס'קומט אריין לעבער, און ס'קומט אריין קישקע, פארוואס האט ער עס באשטעלט? פארוואס האט ער געבארגט געלט? פאר וועמענס חשבון? וואסערע קרעדיט קארד האט ער יעצט גענוצט? וועם האט ער יעצט בא'גנב'עט? ווייל מ'גייט שמועסן אז ער האט געלט. און הער וואס מ'ע. וואס דוד המלך וויינט צום אייבערשטן. גם איש שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב, מיין פריינד, איך געב אים צו עסן, ער רעדט אויף מיר. אבער דוד דוד המלך האט עס, דאס איז, דאס איז א אנדערע זאך, אבער וועסטו קוקן דא ביי א שמחה, ער מאכט א שמחה, ער, פששש, אה, מזל טוב, אה, שיין, מורא'דיגע שמחה, דער מחותן וואקט אוועק, דער אינגערמאנטשיקל מיט די מיידל, יא, ער מאכט א קידוש, געגעבן א נאמען, וואקט אוועק, הער וואס מען רעדט ביי אזא שמחה. וועמענס חשבון? וואס די טייערע בראנפן? ער איז משוגע? ער רעגט מיך אויף! ער רעגט מיך אויף! דאס איז דאך מיין געלט! איך האב געדארפט צוזאמשטעלן! און באלד וועסטו הערן ווי איינער זאגט, איך האב צוזאם איך האב צוזאמגעשטעלט געלט דא פאר די פאר די נאכט! פאר ווען? פארוואס? פאר וועם? פאר וועם? דארפסט דיך אויך נישט דערשרעקן אפילו דיין טאטע וועט דיר זאגן דו גייסט נישט קיין חתן ווערן פאר דריי יאר ביז מ'גייט אוועקלייגן געלט, און דיין טאטע וועט דיר זאגן גיי זיך גיי ארבעטן, זאלסט נישט מורא האבן, שידוך האט נאר מיטן אייבערשטן, נאר מיטן אייבערשטן, ער פרעגט גוט, א בחור פרעגט גוט, אפשר גיי איך נישט חתונה האבן, אפשר גיי איך נישט חתונה האבן, א קשיא וואס לאזט נישט שלאפן בחורים, אפשר גיי איך נישט חתונה האבן. אין א ווען ווען מ'טראגט דאך גארנישט אן, מ'טראגט אן זאגט מען אלעס אפ. אפשר גיי איך נישט חתונה האבן. אפשר טאקע. אפשר טאקע. אבער קענסט דאך נעמען די עצה פון רבי'ן. גיי יעצט, מאך, דארפסט נישט ארויסגיין פון בעט. וואו טראכטסטו די מחשבה? אין בעט? ביינאכט? שוין, בעט דעם אייבערשטער, רבונו של עולם, זאג עס ארויס, נישט טראכט עס, נישט לאז עס, נישט, נישט לאז עס בוזשעווען אין קאפ, ס'איז נישט געזונט, די אלע שלעכטע מחשבות אין קאפ, ס'גייט אלעס נעגעטיוו, נעגעטיוו, זאג עס ארויס, זאג עס ארויס, רבונו של עולם, רבונו של עולם, האב אויף מיך רחמנות, איך וויל חתונה האבן, זאג עס מיט ביי די שיעור, קענסט עס נישט זאגן אליינס, זאג עס מיט, רבונו של עולם, איך וויל חתונה האבן. נאר פאר דיינעטוועגן, נאר פאר דיך רבונו של עולם. אזא רחמנות, אזא רחמנות. אזא רחמנות. יעצט בין הזמנים האב איך געטראפן בחורים. זיי בעטן מיר ברכות, איך בין שוין געווארן א רבי. ברכות. אוקיי. איך געב ברכות, ווייסט וואס איך געב ברכות? מוהרא"ש האט מיר געזאגט איינער בעט דיך א ברכה, זאלסט אים געבן א ברכה.

און סאו ווען דו גייסט וואוינען אין א מער מאדערנע פלאץ, איז ווען ווען ווען האסטו חתונה? דו האסט חתונה ווייל די שכנים האבן חתונה? איך האב חתונה ווייל מיין חבר האט חתונה געהאט? איך האב חתונה ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט מען דארף חתונה האבן. און נאר אזוי קען איך זיין אפגעהיטן. ר' נתן האט אמאל געזאגט פאר איינעם, עסטו מיר זאגן אז דו ביסט חתונה געהאט און דו ביסט ערליך, וועל איך דיר גלייבן. עסטו מיר זאגן ביסט אליינס און דו ביסט ערליך, וועל איך דיר נישט גלייבן. אזוי האט ר' נתן געזאגט, א דיבור פון ר' נתן. נאכאמאל, עסטו מיר זאגן דו האבסט חתונה געהאט און דו ביסט ערליך, וועל איך דיר גלייבן. עסטו מיר זאגן ביסט אליינס און דו ביסט ערליך, וועל איך דיר נישט גלייבן. וועל איך דיר נישט גלייבן. נו זאג עס פארן אייבערשטער, רבונו של עולם, איך וויל זיין ערליך. איך וויל ר' נתן זאל מיך גלייבן. איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין גוט. הייליגער באשעפער, העלף מיך, איך וויל חתונה האבן. טו רצון השם. און יעצט וועל איך מוזן רעדן אביסל אביסל שארף צו ענק, בחורים, אביסל שארף. מען טראגט דאך אן א שידוך, פארוואס שטופסטו עס אוועק? פארוואס שטופסטו עס אוועק? פארוואס שטופסטו עס אוועק? ניין, איך דארף מער א אופען מיינדעד. וואס מיינט א אופען מיינדעד? זאג, זאג מיך עס אין אידיש, איך קען נישט קיין ענגליש. איך דארף מער א. אופן-מיינדעד, איך דארף נישט די ווייסט איך מיין די, ווייסט איך מיין די פרומע, וואס? וואס דארפסטו? וואס ווייסטו פון דיין לעבן צו זאגן? די פראבלעם איז אז אויב בחורים ווייסן נישט וואס לעבן איז, איז עס א פראבלעם. עס איז א פראבלעם, ער ווייסט נישט. איך ווייס דו לאכסט פון מיר יעצט, ווייל ווען איינער זאל מיר זאגן אלס בחור, דו ווייסט דו ווייסט נישט וואס מיינט לעבן, דאכט מען הא, די אורח וואס דו ביסט. סאו דו ווייסט וואס מיינט לעבן, איך הער, איך מוז גיין לערנען פון דיר.

דו ווייסט נישט וואס לעבן איז, דו ווייסט אז ס'קען זיך דאכטן אסאך מאל א מענטש אז ער האט א שוין, לאמיר דיר מסביר זיין קלאר. אסאך מאל קומען צו מיר אזוי, איך האב דאך דא בחורים וואס זענען שוין פארעלטערט אביסל, און זיי האבן שוין אה, חברים וואס האבן שוין חתונה געהאט, און זיי האבן שוין קינדער און מאכן שוין שמחות, און זיי האלטן מיט אביסל, וואס טוט זיך דא, און ברוך השם די ישיבה שטייט שוין פערצן יאר, און אה,

ס'איז דא פרויען וואס פאפן גוט אפ. ס'איז דא פרויען וואס פאפן גוט אפ, זיי שטעלן זיך זייער שיין אהער, זיי זעען אויס, איך קען נישט די גוטע ווערטער אזוי, מורא'דיג, אז איינער זאל טראכטן אז זיי האבן א לעבן, זי האט נישט קיין לעבן, זי גרויסט זיך אויפן מאן, דו וועסט הערן ווי זי רעדט צו איר מאן. מיט זלזול, מיט ביטול, וויל נישט האבן מיט אים צו טון, דארף אים נאר האבן אזוי ווי אין טשיינע קלאזעט דא, פשוט ווייל, ווייל, אקעי, האסט דא קינדער, סאו עס זאל אויסקוקן אזוי ווי ס'איז דא א טאטע מיט א קידוש, ער וועט מאכן קידוש, שוין, ווייסט וואס כ'מיין, אבער, און נאכדעם דא, דא, דא, דא, כ'זאג נישט אלץ איז אזוי, נאכאמאל, כ'זאג נישט דו וועסט יעצט גיין טראכטן, סאו ווער האסטו עס אהערגעשטעלט אז ער, ער האט די רחמנות? ניין, אבער איך זאג דיר, דו ווייסט נישט וואס מיינט רחמנות. ס'איז א שאד רחמנות האבן אויף מענטשן וואס מ'דארף בכלל נישט רחמנות האבן אויף זיי. זיי זענען בכלל נישט קיין רחמנות, זיי האבן זייער א שיינע לעבן. אינדרויסן זעט נישט אויס די פיקטשער אזוי, זעט נישט אויס אזוי אהערגעשטעלט. אבער פעלט זיי גארנישט. שוין, וואס זאל איך דיר זאגן? כ'מיין, א שיינע לעבן, א זיסע לעבן. א לעבן אזוי ווי מען דארף לעבן, און איך בין דא איינער וואס אינדרויסן זעט אויס ממש מורא'דיג אלץ אהערגעשטעלט, וואס איך קען דיך אנטראגן א שידוך, לאמיר זען א פיקטשער, איי, שוין, ווייז מיך א פיקטשער, אקעי, אוודאי דארף מען ווייזן א פיקטשער, און אוודאי מאכט מען א שידוך נאר מיט א פיקטשער, אדער איך ווייס נישט א פיקטשער צו מען גייט זיך טרעפן על כל פנים, און דו ביסט בארעכטיגט צו זאגן ניין אדער יא, אבער דאס איז די ערשטע שאלה וואס דו ברעכסט אויס ווען מען טראגט דיך אן א שידוך? כ'האב פאר דיר א גוטע שידוך. לאמיר זען א פיקטשער. נע. פארוואס נע? פארוואס האסטו מיך נישט געפרעגט. זי איז א וואוילע? זי איז א וואוילע, יא, זי איז א וואוילע. זי האט גוטע מידות, זי איז נכנע. זי גייט, זי גייט, זי גייט. נאכאמאל, איך בין אויך נכנע, אויב דו ביסט נכנע, אבער איך גיי נישט טרעטן אויף איר, אבער זי גייט, זי גייט. רעדן צו מיר נארמאל, אדער מיט ביטול, מיט זלזול, ווייל אזוי שיין, אזוי געלונגען. וואס מיינסטו, ווען מען טראגט דיך אן א שידוך און און און דו'סט געהערט פון דיין שוועסטער אז זי האט אנגעפירט די גאנצע קעמפ, מיט די גאנצע טאנצן, מיט די גאנצע זינגען, דאס איז א מעלה?

אריין זעקלען דא מיט עפעס א כ'ווייס וואס? ניין! נישטא קיין שטופן א שידוך. איך האב געזעהן ביי מהראש, כ'האב באקומען שימוש ביי שידוכים, כ'האב געזעהן. מהראש? כ'מיין אז אונז קומען צו מהראש גלייבן מיר דאך אין מהראש. יא, האלטן מיר דאך פון מהראש. קומט איינער און בעט א שידוך, און מהראש שטופט, דאס וואלט געווען א גוטע שידוך. עפעס איז נישט פיין. ניין, טאקע נישט, מהראש טאקע נישט, דעמאלטס דעמאלטס דעמאלטס הער א צווייטע זאך, נישט נישט אזוי ווי דו מוזט דא פאלגן און דא מוזטו קומען און דא מוזטו זיין און דו טארסט נישט טראכטן אנדערש און און און מהראש זאגט א ווארט און גענדיגט, ניין. אבער איך פרעג דיך יעצט, דאס איז די ערשטע זאך אויף דיין אויף דיין אויף דיין ליסט ווען מען טראגט דיך אן א שידוך, לאמיר זען א פיקטשער. איז די ערשטע זאך, אפשר פרעגסטו מיך קודם, א משיב, פארצייל מיך עפעס, זאג מיך עפעס, א וואוילע, יא, א גוטע, גוטע מידות, געט אכטונג אויף אנדערע, העלפט אין דער היים די מאמע, יא, זי קען אויך, זי וויל זיין א מאמע, זי וויל, זי וויל, זי וויל האבן קינדער, יא, זי וויל, זי גייט, אקעי, אפשר קען מען זיך זעהן? אה, דאס אויך! אוואדע די הייליגע גמרא זאגט אזוי אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, איך מוז זעהן, ס'איז דא חן, די אייבערשטער העלפט, ס'איז דא חן, אבער דער בחור זאגט מיר יעצט מ'האט אים אנגעטראגן א שידוך, נישט פון ישיבה, נישט פון ישיבה, גראדע פון ארץ ישראל, און אבער ער האט עס גלייך אפגעזאגט, ווייל, ווייל, ווייסט די טאטע גייט נאך געלט, און די טאטע נעמט פון אלע ארגענעזעישאנס, סוכם, דו פאררופסט דיך א תלמיד היכל הקודש? איז דאס סתם א בחור? איז דאס די ערשטע שאלה? ווער די טאטע ווער? האלא? דער וואס קלאפט אין אלע שולן? דאס איז דאס די מיינדסעט פון א מענטש? די כבוד? די נאמען? וואסער שטריימל האט ער? האלט די שטריימל א משהו שיף? ווייסט איך מיין? דא די מענטשן דארפן די שיפע, דא מענטשן דארפן די גראדע, דא מענטשן דארפן די קאפלעך אזוי, דא אזא געוויסע אימעדזש וואס זאגט, איך פאס אריין אין די משפחה, איך פאס נישט אריין אין די משפחה. תלמיד היכל הקודש, דאס איז אז די טאטע איז א שלעפער? טאטע קען זיך נישט צאמנעמען? און דו, דו ווייסט דו גייסט דיך קענען צאמנעמען נאך די חתונה? דו ווייסט, דו ווייסט דו גייסט דיך קענען צאמנעמען? דו ווייסט וואס האבן מיר געהאט, ווער לערנט ירושלמי? ווער לערנט בית נצחי? ווער לערנט בית נצחי? וואס האבן מיר געהאט אין ירושלמי? תנא בר קפרא? בר קפרא זאגט, אויב א מענטש, אויב א מענטש איז נישט פארארעמט, וועט עס אנקומען צו זיין קינד, און אויב נישט צו זיין קינד, וועט עס אנקומען צו זיין אייניקל. דו מיינסט אז, אז, אז, כ'האב דא געהאט אמאל א מעשה, א בחור שרייט אויפן טאטן, טאטי, כ'עקל מיך פון דיר, דו שטינקסט, פעך, גיי דו מיט דיינע בעגס, מיט דיינע לאטעס, מיט דיינע טשעינדזש, מיט דיינע קוינס. א ערליכע איד, דא אין ישיבה געווען א טאטע. הזן ומפרנס בניו ובני ביתו, ממש פשוט כמשמעו, וואס הייסט א ערליכע איד? וואס הייסט צדקה? שמוליק. הזן ומפ. וואס מיינט הזן ומפרנס בניו ובני ביתו? מוז פאלגן, שמוליק, שמוליק ווייזט מיך כ'זאל טרינקען. שמוליק, איך פארגעס אלץ פון טרינקען, שמוליק האט מיך אלץ אינזין. שכוח שמוליק. רוב טעג, סאמעל ברענגט מיר א טיי, און איך בין אזוי אויסגעדארשט אבער איך טרעף עס אויף שיעור. וואס הייסט א ערליכע איד? משה נחום, וואס איז א ערליכע איד? וואס? איינס האט א ביזנעס און ס'קומט אים אריין געלט, איך ווייס וואס יא, ניין, אדער ער בא'גנב'ט איינעם? און איך האב נישט קיין פרנסה, איך גיי טון וואס ס'לאזט זיך, איך גיי, איך וויל נישט זאגן איך גיי דרייוון א קאר סערוויס, ווייל ווייל ווייל דו דרייווסט קאר סערוויס און ס'איז א ס'איז א שיינע ס'איז א שיינע זאך ביי דיר, אבער ס'דא ביי געוויסע מענטשן וואס איז ער? ער דרייוו וואס ער דרייווט א באס? ער איז א חשוב'ע משפחה? ער איז א ערליכע איד, ער ברענגט אהיים פרנסה. ס'פאסט אים יא ס'פאסט אים נישט, ער האט אונטערגעשריבן א כתובה די טאג פון די חתונה אז ער גייט שפייזן זיין ווייב און די קינדער, און ער וואלט געקענט באשטיין זיצן אויף אזא פארעדיגע בענקל וואס וואס דרייט זיך און סווינגט זיך, צוויי גרויסע סקרינס זען דארט אין אין טשיינע ווען די קאנטעינערס קומען אן, און וואס טוט זיך דארט ביים פארט אין קאליפארניע צו זיינע סחורה קומט שוין אן. דאָ שליסלעך, מיט באַזערס, מיט װאָקי-טאָקיס, ער װאָלט געקענט באַשטײן צו זיצן אַ פֿײַנע אָפֿיס? ס'איז, ס'איז אים נישט אָנגעשריבן. ס'האָט זיך געטראָפֿן עפּעס אַ מוסד, האָט זיך געעפֿנט, נישט קײן געהעריגע, לעדזשיט מוסד, עפּעס אַ מוסד האָט נאָך אַ אַלטע באַס. די גאַנצע, די גאַנצע גאַס הערט, די מאָטאָר שאָקלט זיך. און אלע ווייסן אז ער דרייווט א באס, ער איז א ערליכע איד, ער ברענגט אהיים פרנסה פאר זיין ווייב און קינדער, אדער יעצט האט ער געהערט אז די מצה בעקעריס האבן זיך געעפנט, און ווי לאנג ער, ווארט ער אויף א דזשאב, ווי לאנג ווארט ער אויף א ביזנעס, טראכט ער קוק אהער, ער קאלט אן די מצה בעקערס, איך קען ארבעטן, און מען פרעגט אים יא וואס איז דיין עקספיריענס? עקספיריענס? קען איך שפילן מיט וואסער? איך קען גיסן וואסער? וואס איז די עקספיריענס? האט נישט קיין עקספיריענס. דו קענסט וועלגערן? דו קענסט רעדלן? דו קענסט שיבן? נע, איך קען קראצן שטעקענעס. וואס צאלט מען? עלף דאלער א שעה? וואס איז די פרייס היינט? וואס איז די מינימום וועידזשעס? פופצן? פופצן דאלער א שעה? ער מאכט זיך א שנעלע חשבון, יאדל יאדל, קומט אריין אכטע, גייט אהיים פירע, פינווע, שוין. ניין טו פייוו, וואס ווילסטו מאכן? ער קען אהיים ברענגען ברויט פאר די ווייב. איז דאס נישט קיין משפחה חשובה? דאס איז דאך א אדם חשוב. עס האט דאך געהאט א מעשה, איך קען נישט פארגעסן די מעשה עד היום. א אינגערמאן, ער גייט נאך געלט, נישט ער גייט נאך געלט, ער גייט א פראצענט, ער גייט נאך געלט. סאו ווען די קינדער דארפן א בריעף קעיס, האט ער טשעינדזש. האט ער טשעינדזש. אבער די די בחורים, די, איך בין עפעס א שנארער? סאו ער געבט אים א קאפ מיט קוואדערס, קענסט גיין קויפן א בריעף קעיס. און ער גיסט זיך אים טייט אין פנים. פֿעך! שטינקס! עקלדיגער טאַטע! אָ, איך קען קוים וואַרטן דו זאָלסט חתונה האָבן! איך קען קוים וואַרטן! לאָמיר זען וויאַזוי דו גייסט באַצאָלן רענט, און וויאַזוי גייסטו באַצאָלן אַ בריווקעס פֿאַר דײַנע קינדער, און וויאַזוי גייסטו באַצאָלן, וויאַזוי גייסטו באַצאָלן? איך מוז אַרויסברענגען די שבֿח, איינע פֿון דײַנע קינדער, אַ גרויסע מופֿת,

סינגלס, נישט אויף צוריק, ער וויל אויסצאלן שכר לימוד פאר זיין משפחה פאר תשפ"ב ביז נעקסטעס יאר. דאס איז א שיינע מעשה. איך האב עס נישט אינגאנצן. איז דא דא אין די מוסד קינדער, עלטערן פון קינדער וואס האבן ביזנעסער? אלס צאלט מען אויף צוריק. יא, אקעי, איך קאל מיך נעקסטע חודש, איך קאל מיך נעקסטע חודש. און די שלעפער. אין דיין שפראך, לויט דיין פארקרומטע דעה ווי דער רבי, אז דער רבי רעדט איבער די מעשה פון די אלע עובדי אלילים, אז זיי האבן געהאט גאטן, לויט זייער פארקרומטע דעה, דאך א שלעפער, געברענגט סינגלס, איך האב אין שטעטל יעצט, אינגעלייט, לויט דיין פארקרומטע דעה, שלעפערס, שנארערס, בעגלערס, איך ווייס נישט ווי עס הייסט, בעגערס, זיי האבן געקויפט הייזער מיט סינגלס.

ניין שוין. סאו זאג מיר נישט אז מ'קען קומען זאגן דו ווייסט פערזענליך איינער וואס האט גענומען די וואקסין און ס'איז עפעס געשען, קען מען דיר אויך גארנישט טון ווייל איך ווייס אויך פערזענליך א מענטש וואס האט געדרייווט און געהאט אן עקסידענט, ס'קען אלעס געשען מיט מענטשן, א מענטש קען אויך צוזאמפאלן. אבער איינער געקויפט מיט באטלעך. אדער איך ווייס איינער וואס האט אוועקגעלייגט אלטע קוינס אלץ בחור האט מיר איינער געזאגט אז מען קען אוועקלייגן קוינס אין א גרויסע קאנטעינער.

שטינקסט? נו, דו ווייסט, דו ביסט אזוי זיכער אז דו גייסט נישט שמעקן? דו ווייסט בכלל וואס א גערוך גייט פון דיין מויל יעצט? ווייסט, א מענטש ווייסט אפילו נישט אז ער האט א שלעכטע גערוך פון די מויל. עס קען זיין דו האסט א שלעכטע גערוך, איינער האט דיר געזאגט דו האסט האלט א מינט אין די מויל? האלט א מינט? איינער פון די משפחה זאגט, ווייסט, מיין מאן האלט מיט, ווייסט, מיין מאן איז אביסל אביסל צו קול, ער קייעט אלס גאם. כ'האב איר געזאגט, איך האב אים געזאגט אלס חתן ער זאל עס טוהן, ווייל, ווייל, ווייל, ס'איז דא מענטשן, עפעס פעלט אים עפעס א, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס פעלט אין זיין, עס קומט ארויס א שלעכטע גערוך פון זיין מויל, סאו איך האב אים געזאגט אז פאר שלום בית זאל ער אלס קייען א מינט גאם אדער אלס, אה, שכוח, שכוח, דו ווייסט בכלל אז דו האסט א שלעכטע גערוך? אז דו ווילסט קען איך דיר זאגן. נו זאג איך זאג פאר א בחור נעם קעיר נעם קעיר פון דיר עפעס פעלט עפעס גייט פאר מיט דיר די שרייסט אויף דיין טאטע די האסט א גערוך איך קען קוים ווארטן די וואסער גערוך די גייסט האבן איך קען קוים ווארטן צו זען צו די גייסט בכלל קענען באצאלן א בריפקעיס פאר דיין טאכטער פאר דיין זין ביז מ'זאל זיין א טאטע מען טראגט דיך אן א שידוך גייט דיך אן צו דיין מחותן האט געלט דיין מחותן האט נישט קיין געלט דאס איז א שאלה וואס מען פרעגט? איך ווייס נישט ווי איך בין דא אויף דער וועלט. איך האב געהאט בחורים דא אין ישיבה וואס האבן געוואלט חתונה האבן. און צוגעקומען זאגן ראש ישיבה, נישט נאך א דרשה, ראש ישיבה, ראש ישיבה, איך וויל איין זאך, חתונה האבן, פרעג איך אים וואסערע סארט? מיר נישט קיין חילוק, פארשטייט זיך א געזונטע, וואס דער ראש ישיבה וויל, א געזונטע, א ערליכע מיט גוטע מידות, שפיצל, טיכל, שייטל, הויך היט, קראך היט, איך בין גרייט אנטון וואסערע היט איך וויל, חתונה האבן, איך וויל, איך האב נישט קיין פיקטשער וואס מיינע פרענדס גייען, דאס איז, דאס איז דיין כלה? דאס איז דיין כלה? קודם כל, עקסיוז מי.

און אויב ס'געפעלט דיר נישט, און אויב ס'געפעלט דיר נישט דעם דעם דעם בילד, די ווייסט אז מ'קען מ'קען מאכן שיינער די בילד. מ'קען היינט מיט פאטאשאפ מ'קען שיין מאכן פיקטשערס. עסט האבן וואס ארומצושיקן פאר פאר די עולם. ווייל די עיקר די לעבן איז דאך סייווי נישט די עיקר. עיקר איז דאך נאר וואס, זאג מיר וואס די חילוק פון א שפיצל, א טיכל? וואס די חילוק? זאג מיר איין משפחה וואס זיצט אינדערהיים אנגעטון. זאג מיר. וויאזוי גייט מען אינדערהיים אנגעטון? א אידיש, על פי תורה דארף מען זיין צוגעדעקט די קאפ, א אידישע פרוי מוז זיין צוגעדעקט, אלע טוען זיך אן מיט א שמאטע, א שמאטע, איינער רופט נישט קיין שמאטע, א פרוי וועט זיך באליידיגן, א שמאטע איז א טורבאן, ביי איינעם איז עס א סנוד, ביי איינעם איז עס א בענדענע, אבער אינדערהיים זיצן אלע די זעלבע זאך, וואס ווען מען וואקט אויפן גאס, צוויי מענטשן. דו ביסט אויף א טיכל, מיט א שייטל, מיט א העט, מיט א בענד, אבער אינדערהיים איז אלעס זעלבע זאך, מען טוט אויס די שטריימל, מען טוט אויס די, זי טוט זיך אויס אין שטוב, טוט זיך אן צוריק א שמאטע, און דאס איז די לעבן, מער ווייניגער די עיקר פון לעבן איז אינדערהיים, חוץ א מענטש וויל נאר זיין אינדרויסן, ווייס איך נישט. הערסטו? איך דארף ברענגען אינגעלייט זאלן האלטן דרשות פאר ענק, ווייל אפשר וועט די האלטן די ראש ישיבה איז צו, איך ווייס נישט וואס צו, חניאקיש, איך ווייס נישט צו אנדערש. בעט דעם אייבערשטן אז די שכינה, די שכינה זאל רוען ביי דיר און ביי דיין ווייב, איר זאלט זיך ליב האבן, אזוי, מיט אזוי, מיט אהער, מיט אהין, דו ווייסט נאך אביסל, נאך אביסל ווערן מיר אלע שוין צוקנייטשט. דו קענסט רעכענען? האסט א קאלקעלעיטער? עמער האט א קאלקעלעיטער יאסי?

נו ווען מען ווערט צוקנייטשט? ווען מיינט מען צו ווערן צוקנייטשט? וואס? אקעי, עכט עכט עכט צוקנייטשט איז דעמאלטס ביי די זעכציג אבער שוין פארדעם איז שוין אזוי נישט צוקנייטשט אזוי די פנים פאלט שוין א משהו אראפ. נו איז די פאר יאר איז אזוי צו אזוי צו אזוי צו אהער צו אהין. דארף איך דאך נאר חתונה האבן און ברענגען קינדער, טון רצון השם. דארף דאך חתונה האבן איינער זאל מיר העלפן אביסל אויסארבעטן מיינע מידות, אליינס קען מען זיך נישט אויסארבעטן די מידות, אליינס איז וויאזוי איך וויל און וויאזוי איך גיי און איך טראכט, איך האב מיין וועג ווי איך פאר, נאכן שיעור גייט יאסי אויסשרייען ווער וויל גיין אויף בארא פארק, פארט אויף בארא פארק, נאך די חתונה, פארט נישט אויף בארא פארק יעצט, ניין, איך בין נאכנישט גרייט, איך נעם מיר נאך א האלבע שעה אנצוטוהן. כ'האב דיר דאך זיך געבעטן, כ'האב דיר דאך געבעטן, מען שמועסט אפ א צייט, וואס קענסטו נישט זיין די צייט? יעצט איז שוין נישט גרייט א האלבע שעה אויך נישט, יעצט וויינט זי שוין. יעצט קענסטו שוין קענסלען די גאנצע רעסטוראנט, קענסט שוין קענסלען די גאנצע אוטינג. נאך די חתונה קען מען זיך גוט אויסארבעטן די מדות, מורא'דיג מורא'דיג. אליינס א מענטש קען גארנישט טון זיך אויס, וואס זאל איך זאגן? ווער גייט אויף בארא פארק? פון דער בארא פארק? ער גייט דא, ער גייט יעצט דא, ער האט אויפגעשטאנען, פרייטאג צונאכטס, יעצט טשולנט, נאך די חתונה וואס פרייטאג צונאכטס טשולנט?

דו ביסט אויך סודות התורה. מעשה אבות סימן לבנים. מען גייט נעמען די אות פחד פון הייליגן רבי'ן, די ספר המידות, און בצדקה תבטל הפחד. גייטס אביסל נאך געלט פאר די ישיבה. און טענה'טס ענק נישט מיט קיינעם. טוטס מיר א טובה. איך האב שוין גענוג בזיונות, איך דארף נישט נאך בזיונות. טענה'ט זיך נישט. אויב איינער טענה'ט זיך און וויל זיך אננעמען פאר מיר, מאכסטו מיר נאר בזיונות.

אזוי זאגט דער רבי, כאפט א בזיון דארף מען זיך נישט מסגף זיין, דאס אליינס איז די גרעסטע תשובה, גייסט נאך געלט, איינער וועט דיר פרעגן פאר וועם גייסטו נאך געלט, מיין ישיבה, איך געב נישט פאר דיין ישיבה, ס'איז גארנישט, נישט יעדער מוז געבן פאר אונזער ישיבה, כ'האלט נישט פון דיין ישיבה, וואס דארפסטו ווערן ברוגז אויף אים, נישט יעדער מוז האלטן פון די ישיבה. כ'האב היינט צופרי גערעדט מיט די בחורים ביי פרישטאג, ביסט נישט דא געווען. ס'איז געווען זייער א שיינע שמועס, ס'איז ארויסגעקומען זייער א שיינע, זייער א שיינע שכל פון רעדן. כ'האב געזאגט פאר די בחורים עפעס אויף א געוויסע איינער וואס האט זיך געדרייט דא, נישט דא, דרייט זיך איבעראל בעל מחלוקת. זאג איך פאר די בחורים, בעל מחלוקת מיינט נישט איינער וואס האלט נישט פון די ישיבה, מ'דארף נישט האלטן פון די ישיבה. מען קען זיין זייער א חשוב'ע מענטש און מען האלט נישט פון די ישיבה, מען דארף נישט האלטן פון די ישיבה. איינער וואס זוכט צו מאכן מחלוקת, וואס זוכט צו טשעפען, מוז נישט האלטן. דו קלאפסט אריין צו איינעם, איך גיי נישט פאר דיין ישיבה, ס'איז גארנישט, דו דארפסט אים נישט פיינט האבן. דו געסט פאר יעדע מוסד? למשל ס'קומט איינער, נו מאכסט צו די אויגן? פרעג ווער איז דארט? נו פרעג יוסי, ווער איז דארט? צדקה?

כ'פרעג דיך, יעדער ווערט שוין א שלעכטער מענטש? כ'דארף נישט די ספרים. וואס קוקסט, וואס קוקסטו? נאר איך קען דיר ברענגען מיינע ספרים? כ'האב ארויסגעגעבן א ספר. כ'האב ארויסגעגעבן א ספר. איך האב איך האב גענוג ספרים, איך האב גענוג שיימעס, וואס? ער שיימעס נגד? ס'איז דא מענטשן וואס ווארטן אויף די חיזוק, גיי אים געבן די חיזוק. טענה נישט מיט קיינעם. מעריב.